אונז גייען לערנען אביסל זוהר הקדוש פרשת בא, משי וואס מ'קען אנהייבן כפשוטו, פארשטיין וואס די זוהר רעדט, וויאזוי עס קומט אריין אין די פרשה, וויאזוי עס קומט אריין אין אונז, אויב מ'קען. עס איז זייער אינטערעסאנט פרשת בא, אזוי ווי די זוהר אלעמאל, אונז רעדן לעצטנס אז מ'וויל פרובירן צו פארשטיין די מהלך פון די זוהר אויף די כלליות הסדרה וואס ער טוט מיט די פרשה, עס איז דאך דא איין זאך צו לערנען ווארט ביי ווארט, פארשטיין יעדע ווארט וואס עס מיינט, וואס די קשיא, וואס די תירוץ, וואס די דרוש, עס איז דא א אנדערע זאך צו פארשטיין די גאנצע מעשה באופן כללי, עס איז דא א מעשה פון פרשת בוא, באמת אפאר מעשות, און אזוי באמת ווען עס איז דא אין פרשה אפאר זאכן איז דא עקסטערע שטיקלעך זוהר אויף יעדע זאך, און נאכדעם איז דא די נושאים די זאכן וואס די זוהר איז באשעפטיגט מיט, און וויאזוי קאנעקט ער איינס מיטן צווייטן, און וויאזוי ברענגט אין אנדערע ווערטער, וויאזוי טוט ער וואס אונז ווילן טון, וויאזוי איז ער מסביר אין תורה לאור די יסודות, לאור די זאכן וואס ליגן אים אויפן קאפ, אדער די וועג וויאזוי ער פארשטייט די וועלט. אז פרשת בוא לאמיר לאמיר צעטיילן אונז גיין אונז האלטן ביי די ערשטע חלק דארף לערנען אויף פסח און אזוי ווייטער נאך אסאך חלקים אבער די ערשטע חלק איז די ענין אז משה רבינו גייט צו פרעה איז די סוף פון די פרשה פון די מכות בעצם באופן כללי די פרשה פון די מכות איז דא אין וארא און בוא איז בוא איז די סיום פון דעם ס'דא פארשטייט זיך ענינים וואס יעדע מכה געבט צו און וואס טיילט זיך איין אויף פארשידענע אופנים די סיפור פון די מכות, אבער באופן כללי דאס איז די פרשה פון די מכות, יעצט אבער טאמער פארשטייט מען דאס אביסל בעסער, עס הייסט נאך א וועג פון פארשטיין די פרשה פון די מכות איז אז איך מיין עס רופט אסאך מאל די פרשה פון די דיאלאג פון משה און פרעה, נאכדעם די פרשה איז דא בפרט די עבדי פרעה, אדער גאנץ מצרים, דאס הייסט מכות איז איין וועג אונז קוקן עס אלעמאל אונז רעדן עשר מכות שלקו המצרים דאס איז איין וועג און דאס איז אויך אין די פשט פון די פסוקים. ס'איז די, רעכנט אויס צען מכות וואס זענען געשען, אבער בעצם די מכות גייען דורך מיט א גאנצע מהלך, ס'גייט דורך מיט א דיאלאג, משה רבינו רעדט מיט פרעה און ער בעט זיך ביי אים, און ער ענטפערט און ער ענטפערט נישט, און ער לאזט יא און ער לאזט נישט, די גאנצע מהלך, און פרעה טוישט זיין מיינד, ס'דא גאנצע דיונים, פארשידענע זאכן וואס ווער ס'לערנט על פי פשט פשוט די חומש די פרשה פון די מכות זעהט ס'דא פארשידענע נושאים, פארשידענע טענות און מענות וואס כסדר גייען זיי אהין און צוריק, למשל איינע פון די זאכן וואס מען זעט אין די פרשה פון די מכות איז, ווער איז גערעכט? די אייבערשטער איז גערעכט אדער פרעה איז גערעכט? יא, אנהייב האלט פרעה אז ער איז גערעכט, מי השם אשר אשמע בקולו, פאלט דיך איין וואס איז די אייבערשטער, די אידן ס'קומט זיך נישט די אידן אזוי ארויסגיין, תכבד העבודה און אזוי ווייטער, צוביסלעך, ביז איינמאל ביי מכות ברד איז די ערשטע מאל וואס פרעה זאגט השם הצדיק, צדיק מיינט נישט ער איז א צדיק ער דאווענט א לאנגע, צדיק מיינט ער איז גערעכט, יא איך בין נישט גערעכט אני ועמי הרשעים, ביסט גערעכט, די אייבערשטער איז גערעכט, דאס איז איין גרויסע זאך און עס איז וויכטיג פאר די פסוק אז פרעה זאל איינזען אז ער איז נישט גערעכט, ס'הייסט מען קען סתם כאילו ארויס נעמען די אידן פון מצרים שלאגן פרעה ביז ביז ער לאזט ארויס, ניין מען וויל מען רעדט עפעס מיט דעם, מען דארף דאס אליינס פארשטיין, אונז האבן גערעדט אפאר מאל וועגן דעם, וואס איז די פשט אז וואס איז א נפקא מינה וואס פרעה האלט, איינער האט מיך געפרעגט וואס איז א נפקא מינה א רוצח א רשע א אכזר א. משעבד את ישראל, איינער האט אים געפרעגט צו ער איז מסכים צו די אייבערשטער איז גערעכט אדער ער איז גערעכט, ס'דא עפעס א מען רעכנט זיך יא מיט אים ער איז א שטיקל מענטש, און ס'איז א נפקא מינה פאר די תורה צו ווייזן אז צום סוף נאך א באנטש מכות מיט אהיר און אהער פרעה אויכעט איז מודה אז ער איז א ער איז השם הצדיק די אייבערשטער איז גערעכט און ער איז נישט גערעכט ער איז די רשע רשע הייסט רשע בדינו יא. נאך א זאך וואס מ'קען זאגן מ'זעהט לאורך המכות איז די הבחנה צווישן די ישראל און מצרים איז אויך נישט געווען גלייך יא די ערשטע מכה איז בפשטות דא מדרשים אנדערש אבער בפשטות אין די פסוקים די ערשטע מכה וואס איז געווען א חילוק צווישן די אידן און די מצרים איז געווען מכת דבר והפליתי ביום ההוא את עמי ישראל כ'מאכן א חילוק. סארי מכת ערוב והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן איז געווען די ערשטע מאל וואס איז געווען א חילוק א מכה וואס איז געקומען נאר אין די פלאץ ווי די מצרים האבן געוואוינט און נישט אין די פלאץ ווי אידן האבן געוואוינט שפעטער ביי דבר שטייט קלאר אז פרעה האט געשיקט ער האט שוין אליינס געזעהן והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ער זעהט אז אז ס'איז טאקע דא א חילוק די אייבערשטער מאכט א חילוק אז די מכות זענען נישט סתם ס'איז בעד די אידן און קעגן די מצרים יא ס'איז א גרויסע זאך ס'איז נישט גוט ס'נעמט א צייט אויסצוגעפיגערן דאס. ס'איז דא נאך א ענין, איך רעכן סתם מ'זאל זעהן וויפיל זאכן ליגן אין די אין די מכות, ס'איז דא נאך א ענין וואס דאס איז די ענין פון פון תפילה, פון די כח פון משה רבינו, יא איינע פון די זאכן וואס משה רבינו זאגט שוין ביי מכת צפרדע, ס'הייסט אינטערעסאנט, יא ביי מכת דם שטייט, די איינציגסטע מכה וואס געבט א צייט, חוץ פון מכת חושך, די איינציגסטע מכה וואס האט א צייט, וועגן דעם די מדרשים ווייטער מוטשענען זיך און מוטשעט זיך די מפרשים וויאזוי צו פארשטיין ווי לאנג גענומען יעדע מכה, אבער פשטות, די איינציגסטע מכה וואס שטייט א צייט, שטייט ויהי שבעת ימים אחר הכות השם את היאור, געווען זיבן טעג מכת דם, נאך דעם צווייטן מכת צפרדע איז שוין נישט א זמן קבוע, יא זיבן טעג איז אלעמאל א זמן קבוע אזוי ווי שבת, קומט משה רבינו עליו השלום און זאגט התפאר עלי למתי אעתיר לך, איך וועל דאווענען, דאס הייסט נישט סתם א זמן קבוע, איך וועל דאווענען פאר דיר אז די אייבערשטער זאל אוועקנעמען די מכה, און איך איך וועל ווייזן אז ס'איז טאקע מיין תפילה וואס פועל'ט דאס, התפאר עלי, יא זאג מיך א צייט איך וועל דאווענען פונקט פאר דעם צייט, און דעמאלטס וועט טאקע אוועקגיין די מכת צפרדע, וועסטו זען אז. אז ס'איז נישט סתם במקרה, ס'איז איך דאוון, ס'איז א גאנצע נייע זאך, א גאנצע נייע לימוד, וואס מ'קען ווייטער זען לאורך המכות אסאך מאל, ס'דא מכות וואס ס'גייט כאילו אוועק אליינס, אבער ס'דא מכות וואס משה רבינו רעדט עס מפורש און די אייבערשטער האט אויך געקענט אליינס צוריק נעמען די מכה ווען פרעה כאילו זאגט תשובה אדער עפעס אזוי, ניין, ס'איז משה רבינו דארף דאווענען אינצווישן די מכה זאל אוועק גיין, סיי ער ברענגט עס מיט זיין שטעקן און אזוי ווייטער און סיי דארף מתפלל זיין ס'זאל אוועק גיין, דאס איז נאך א גאנצע זאך, וואס גייט פאר א גאנצע דיאלאג וואס נעמט ווייטער צייט און די ערשטע מכה איז נישט געווען די צווייטע מכה איז שוין דא דאס און ווייטער מען קען דורך גיין די גאנצע מכות און זעהן צו ס'געשעהט די זאך און וואסערע סטעידזשעס ס'איז דא אין די זאך יא נאך א זאך וואס מען קען זעהן אין די מכות איז די דיון צווישן פרעה און ווער דען ווייסט פון די ערשטע דריי מכות אויף דעם איז די מכת שחין אויכעט און מ'קען עס מרחיב זיין צו שפעטער די דיון צווישן משה און די חרטומים, די חרטומי מצרים זאגן זיי קענען אויכעט, און ביז מכת כינים זאגן זיי זיי קענען נישט, אצבע אלקים היא, צו ס'מיינט ממש זיי זענען מודה, שחין שטייט שוין ווייט, נאכאמאל זיי האבן נישט געקענט שטיין די חרטומים לפני משה, און אפשר אויב מ'קען דאס מרחיב זיין אדער זאגן אז ס'איז נאך א זאך, ס'דא די עבדי פרעה וואס מ'זעט די ערשטע מאל, סאו אויב מ'וויל זאגן א פשט פארוואס מ'האט צוטיילט די פרשיות אזוי, מכת פרשת בא הייבט זיך אן ביי מכת ארבה. דאס איז די איין זאך וואס מ'זעט די ערשטע מאל אין פרשת בא, איז אז די עבדי פרעה זענען זיך שוין צוקריגט מיט פרעה, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, זיי זיי וסכסכתי מצרים במצרים, ווייטער איז דא מדרשים, אבער מ'קען עס זען אין די פשוט'ע מעשה פון פשט פון די חומש, ביז אה. ביז די ביז דא איז אלץ ויכבד לבו הוא ועבדיו, יא? אזוי שטייט אפאר מאל, און מ'זעט למשל, איך וויל דאס זען איז אויך וויכטיג פאר די זוהר די נקודה, מ'זעט פרעה שוין ביי מכות ארבה האט שוין געווען צוויי סארטן עבדי פרעה, אינטערעסאנט, שוין געווען צוויי סארטן עבדי פרעה, ס'איז געווען הירא את דבר השם און נישט הירא את דבר השם, די ירא את דבר השם, הניס את מקנהו, ער האט נישט געליטן פון די מכה, ס'הייסט בעצם ער ער איז אויף די ער איז פון די גוטע עבדי פרעה, ער איז שוין אויף אונזער זייט, ביז דעמאלטס, לכאורה זענען די עבדים א גאנצע צייט געווען, איינמאל שטייט בפירוש, ואתה ועבדיך ידעתי און אזוי ווייטער, זיינע עבדים זענען אויך געווען אויף זיין זייט, הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו שטייט אנהייב פון דעם פרשה. אבער צוביסלעך איז געווארן נישט לב עבדיו נאר לבו, דען עט ליעסט חלק פון די עבדים זענען שוין ירא את דבר השם, זיי האבן שוין מורא, זיי זענען שוין אנדערש, זיי זענען שוין ווערט שוין א מחלוקת צווישן די עבדים פון פרעה. און א וויכטיגע זאך, אנהייב פרשת בא זעט מען שוין די א שטערקערע סטעפ פון דעם, יא, די ממש עבדי פרעה זיי זענען זיך ממש צוקריגט מיט די פרעה, עבדים מיינט דאך נישט סתם נישט קנעכט, מיינט דאך דא די שרים, די יועצים, זיי זאגן פאר פרעה, קום אהער, די הטרם תדע כי אבדה מצרים, ס'נישט קיין וועג, ווער זענען די עבדים, אפשר זענען די עבדים די זעלבע פון ירא את דבר השם, שטייט נישט אז ס'געווען אלע עבדים, אפשר א חלק פון זיי, אפשר א חלק זענען נאך מיטגעגאנגען מיט אים, אבער הפוך איז שוין דא ממש כמעט א אפענע מרידה מיט פרעה, פרעה שיקט אוועק משה און זיי זאגן ניין, רוף אים צוריק, און אזוי ווייטער, דאס איז א ממש א וויכטיגע סטעפ, זייער א וויכטיגע זאך, און ס'שטייט שפעטער דאס בסדרה, האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, פרעה האט נאכנישט מכבד געווען משה. אפשר נאך אלץ נישט אבער נאר שפעטער ביי די מכת בכורות אבער נאך פאר דעם האט שוין די עולם האט שוין מורא געהאט פון משה די עבדים פון פרעה ווייסן שוין ווער איז משה רבינו זיי ווייסן שוין וואס גייט דא פאר דאס איז א וויכטיגע זאך וואס מען זעט לאורך די מכות נאך א זאך וואס מען וואס מען זעט לאורך די מכות און דאס גייט זיין די לעצטע זאך וואס איך רעכן היינט איז דער דיאלאג וואס איז זייער קלאר אין אנהייב פון פרשת בא, און עס איז אוודאי שוין פריער און נאכדעם די זעלבע דיאלאג זעט מען, און מ'דארף רעכענען דורכרעכענען די גאנצע מכות פון די אנהייב פון די אנהייב פון משה רעדט פון פרעה ביז די ענד זעהן די נקודה, וואס דאס איז ווי מי ומי ההולכים, יא משה רבינו דכ ק האט דאך פארציילט א מעשה, ס'איז אליינס א זאך וואס מ'דארף פארשטיין, ער פארציילט א מעשה אז מ'גייט. מקריב זיין נזבחה לאלהינו במדבר, און פרעה האט די גאנצע צייט געזאגט, גייטס נאר דעם, גייטס נאר יענעם, אפשר זאל מען הרחק לא תרחיקו ללכת, זאלסט נישט גיין ווייט, איין איידיע, שפעטער האט מען געזאגט ניין, מען דארף גיין, גיין יא גיין ווייט, און אזוי ווייטער, נאך א איידיע, און משה רבינו האט נאכנישט גענטפערט אויף יענץ, מ'דארף טראכטן וועגן דעם, נאך א זאך וואס פרעה זאגט דא אין דעם פרשה איז ניין, דו גיי, די לכו נא הגברים, פארוואס זאלן, פארוואס זאלן די זיידעס, פארוואס זאלן די קינדער גיין, שפעטער איז דא נאך א שאלה וועגן וויפיל מקננו ילך עמנו, יא, זאל מען ניט נעמען די שאף, אז דארפסט קרבנות נעם אפאר, פארוואס נעמסטו אלע? א גאנצע א גאנצע דיאלאג ווי שטארק גייט זיין די נלך לעבוד את השם. איז אינטערעסאנט איז אינטערעסאנט אז ווען מען רעדט וועגן די זאך וואס ווערט נתחדש אנהייב די וואכעדיגע סדרה איז עס אז די אייבערשטער זאגט למען שתי אתתי אלה בקרבו און למען תספר באזני בנך, יא און ס'איז אינטערעסאנט אויך נאך א זאך וואס אזוי ווי פרשת בוא האט עפעס א קאנעקשאן, הגם פרשיות זענען נאר פרשיות פון קריאת התורה, אבער ס'איז דא א קאנעקשאן פון אנהייב ביז סוף פרשת בוא, דאס איז די ערשטע מאל וואס עס שטייט למען תספר באזני בנך, און ס'איז אויכעט די זאך וואס דריי מאל סוף סדרה חזר'ט זיך איבער ואמרתם זבח פסח און צוויי מאל כי ישאלך בנך. און דער ענין אז ס'דא א פוינט אין יציאת מצרים אז מ'זאל עס פארציילן פאר די קינדער, און אז מ'טראכט אריין די קינדער זענען עפעס א זאך וואס שפילט א ראלע נישט נאר פאר די אידן, מ'פארציילט פאר די אידישע קינדער, נאר אויכעט פאר די אידן פון פרעה, ס'איז געווען א מכה אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, דיינע זיידעס האבן נישט געהערט פון אזא מכה, אבער דו וועסט הערן און געליענט, מ'וועט פארציילן אזא מכה, יא, גייט נישט געווען אין מצרים מהיותם על האדמה און יעצט גייט יא זיין אזא זאך מען גייט ס'גייט זיין נזכר לדורות גייט צי ס'גייט זיין שפעטער נאך אזא מכה ווייס איך נישט אז כמוהו לא יוסף וכמוהו לא תהיה דאס איז דאס איז אויך דאס איז אויכעט א וויכטיגע זאך אקעי אז עד כאן איז די הערות אזעלכע דרכים וואס מען דארף קוקן אויף זיי. מען זעט עס מען זעט עס אין די חומש אז עס גייט דא פאר די אלע זאכן, אבער פארוואס גייט עס פאר די אלע זאכן? וואס איז די פוינט פון די גאנצע זאך? וואס פארוואס פארוואס איז דא אזויפיל אריכות? וואס איז די וואס איז די ענין? וואס איז די מעסעדזש? סאו דא איז דא נאך א זאך וואס ענליך צו וואס מיר האבן גערעדט לעצטע וואך, ס'איז דא אזויווי די פשוט'ע פשט כעין דרך המוסר אדער על דרך האמונה, אסאך ספרים רעדן איך ווייס מען לערנט זיך פון דעם אדער מען זעט דא אז די אייבערשטער שיקט זאגט ארויסשיקן פון מצרים זאל מען פאלגן אדער מען זעט כי לי הארץ אז די אייבערשטער פירט די וועלט נישט פרעה

נישט זיין קיין קשי עורף. און דאס איז על דרך המוסר, דאס הייסט דרך המוסר איז אלעמאל, כ'וויל כ'וויל זאגן זייער קלאר אזוי ווי ס'איז דא באזני בנך ובן בנך יא, אזוי ווי אונז לערנען ביי יציאת מצרים ביי סיפור יציאת מצרים לפי דעתו של בן אביו מלמדו, ס'דא אזא דעתו של בן, ס'דא אזא קינד וואס אים גייט אין קאפ גייט אריין אזא סארט מוסר על פי רוב ווען מ'זאגט איך דארף דאס מעורר זיין יא אסאך מאל לערנען אונז אונז זאגן דאס אויכעט יא אונז ווילן אונז ווילן לערנען תורה על דרך על דרך העבודה דאס הייסט על דרך הלכה למעשה על דרך המוסר יא על דרך אז איך ווייס וואס איך קען עפעס טון מיט דעם סתם צו לערנען וואס איז געווען אין די צייט פון פרעה איז דאך נישט אינטערעסאנט אזוי נישט נישט אזוי אינטערעסאנט אבער נישט אזוי אינטערעסאנט פאר א מענטש. מיר זאל זיין וואס מען רופט היינט רעלעווענט יא זאל זיין נוגע למעשה זאל זיין האבן עפעס צו טוהן מיט וואס מיט וואס אונז זענען מיט וואס אונז טוען ס'איז אבער זייער וויכטיג צו כאפן אז מ'זאל נישט מ'זאל זיך נישט מגביל זיין זאגן וואס וואס איך בין איז וואס איך בין היינט אדער וואס איך בין געווען נעכטן יא ס'איז דא טאקע קליינע קינדער לפי דעתו של בן אביו מלמדו א קליינע יונגל פארשטייט נישט אין זיין קאפ גייט נאר אריין ס'איז דא שלעכטע מענטשן ס'איז דא גוטע מענטשן ס'איז דא זיין א קנעכט ווי דער רמב"ם זאגט דארט אין הלכות יציאת מצרים אז מ'איז איז געווען עבדים אזוי ווי כמו עבד זה כמו שפחה זו זעסט דאך דא א עבד און ברוך השם אונז זענען נישט די עבד שוין אזויפיל גייט אריין אין יונגל'ס קאפ אדער מ'קען זאגן על דרך המוסר ס'איז דא שלעכטע מענטשן וואס שלאגן די אידן ס'איז דא וואס שלאגן נישט ברוך השם זיי שלאגן אונז מער נישט דאנק די אייבערשטער אז ער האט אונז געהאלפן אז מ'שלאגט אונז נישט דאס איז א קליין קינד וואס ביי אים הייסט דאס הייסט רעלעווענט יא ס'איז נישט נוגע ער קען נישט טון מיט דעם עפעס אדער ער גייט זיך לערנען פון דעם צו זיין א שטיקל מענטש נישט צוצוכאפן די טויס פון זיין זיין שכן אפשר ווייל מען לערנט זיך פון פרעה צו זיין א מענטש מען לערנט זיך פון מעשה פון יציאת מצרים צו זיין א מענטש דאס איז דאס איז נוגע למעשה פאר א אינגל פאר א קליין אינגל דאס איז נוגע למעשה וכך צריך להיות מען דארף לערנען פאר א אינגל לפי דעתו של בן אבער זאל מען זיך נישט טועה זיין און זאגן אז אויב אזוי די איינציגסטע וועג צו מאכן די תורה רעלעווענט די איינציגסטע וועג צו זאגן איך ווייס מען זאגט אסאך מאל חסידות קומט צו זאגן אז מען קען לערנען קבלה און זיין נוגע נישט קבלה איז נישט נאר וועגן עולמות עליונים ס'איז אויכעט וועגן עולמות תחתונים ס'איז אויכעט וועגן די נפש אדם ס'איז אויכעט וועגן די מענטש יא אונז האבן געלערנט נעכטן געזאגט א שיעור ממש ס'איז געווען דאס מער פילאסאפיש אבער מען דארף געדענקען אז ווי גרויס די וועלט איז אזוי גרויס איז א מענטש אויכעט, אוודאי איז דא קליינע מענטשן, איז דא יונגלעך, וואס ער פארשטייט נאר וואס איז אים נוגע ממש, צו קענדי צו די צו די גמרא צו די מוסר, דאס איז וואס ער פארשטייט, נאכדעם איז דא אביסל א גרעסערע מענטש, איך זאג נישט ער דארף אויך מוסר, אבער זיין מוסר איז שוין א גאנץ אנדערע מוסר, אין זיין וועלט איז נישט, מען קען נישט אזוי זאגן אזוי פשוט, עס איז דא גוטע מענטשן און שלעכטע מענטשן, זיין פון די גוטע מענטשן נישט פון די שלעכטע מענטשן, די וועלט איז אסאך מער קאמפליצירט פון דעם, און אוודאי. אין א געוויסע זין איז נישט קאמפלעצירט, מען דארף נאך אלץ זיין פשוט פון די גוטע מענטשען, נישט פון די שלעכטע מענטשען, נישט פארגעסן די פשטות, די אמת, די תמימות, האבן גערעדט וועגן דעם לעצטענס. אבער כדי דאס צו טוהן, אזוי ווי מען זאגט, כדי צו זיין א תמים, כדי צו זיין פשוט א גוטע מענטש, דארף מען זיין א גרויסן חכם, דארף מען גיין מיט גדלות המוחין, דארף מען האבן א דעת פון גדלות, און מען איז נישט יוצא, איך מיין, איך ווייס נישט אויב עס איז די הלכה פון סיפור יציאת מצרים אז מען איז נישט יוצא, אבער על כל פנים, אויב לפי דעתו של בן אביו מלמדו מיינט עס אויכעט,

אונז לעבן אין א וועלט ווי, איך וויל נישט רעדן סאושעל קריטיסיזם דא, אבער אז זייער אסאך פון די וועגן ווי אזוי זענען זיי צוגעוואוינט צו טראכטן, בפרט איך רעד טראכטן ערנסט וועגן תורה, טראכטן ערנסט וועגן וואס איז נוגע למעשה, איז פון קינדער, פון א געוויסע לעוול פון קינדער, באזני בנך ובן בנך, אויב נישט ממש א אינגל פון חדר איז א בחור אין ישיבה, איך ווייס, אדער ממש א כולל יונגערמאן. ס'איז א געוויסע עידזש, ס'איז א געוויסע לעוועל, ס'איז לפי דעם לעוועל דארף מען אוודאי זאגן, איך נישט קומען זיך צו קריגן מיט די מלמדי תינוקות, צו מלמדי תינוקות פון תינוקות ממש אדער תינוקות של בית רבן ווי ס'שטייט געוויסע פלעצער אז תינוקות בית רבן מיינט ווילאנג מ'איז אין ישיבה דאס איז תינוקות של בית רבן, ס'איז בעיביס, יא, קינדערלעך. דעמאלטס זאגט מען על דרך המוסר, מ'זאגט די תכלית פון לערנען קבלה איז מ'זאל זיך אנווארעמען א שבת, פארשטיין וואס איז די סיפור יציאת מצרים, ס'איז א גרויסע זאך, מ'קען זיך. מקרב זיין צום אייבערשטן, מען קען ווערן א בעסערע מענטש, מען קען ווערן א קלוגערע מענטש, דאס דאס איז בדרך מוסר, בדרך מוסר פון לפי דעת, אין אנדערע ווערטער נישט נאר דרך מוסר, אפשר איז עס אביסל מער ווי מוסר, אבער עס איז לפי דעת, לפי די כלים, לפי די יכולת, לפי די יכולת הדעת, לפי די השגות אויף די וועלט, השגות פון פון תורה, השגות פון געטליכקייט, פון פון א ישיבה בחור. א געוויסע אז דא איז א השגה, דא איז א השגה. און ס'קען אפילו זיין אז וועגן דעם, אזוי ווי ס'שטייט למען תספר, וועגן דעם איז דא טאקע די אלע די לעוועל פון מעשה'ס כדי מ'זאל האבן מ'זאל האבן וואס צו זאגן פאר די קינדער. אבער מ'טאר זיך נישט טועה זיין, אסאך מאל צומישט מען דעם זאך אז ס'דארף פאסן צו די לעוועל פון א מענטש, מיט מאכן א געוויסע לעוועל די מעשה, נאר מ'איז לאמיר זאגן אז ס'איז דא עלטערע מענטשן און מ'דארף ארום קוקן אין די וועלט, לאמיר שוין זאגן אזוי פשוט און גראב, קוקט ארום אין די וועלט, ס'איז דא, כ'מיין. ווייס נישט וואס צו זאגן. כ'מיין אז ביז בערך די לעוועל פון כולל יונגערמאן, אדער ס'דא אזעלכע מענטשן וואס זייער עבודת השם, זייער עבודת פערציג יעריגע אידן, זייער פופציג יעריגע אידן, זעכציג יעריגע אידן, זיי פרובירן צו בלייבן כולל יונגערמאן, פרובירן צו בלייבן ישיבה בחורים, אדער יונגעלייטלעך, אויף א געוויסע וועג. שוין, דאס איז אפשר א זאך, און געווענליך די מענטשן זענען די מחנכים פאר די בחורים, שוין, דאס איז גוט, דארף דאך איינער זאל קענען רעדן די שפראך פון די פון די יונגעלעך. אבער איך ווייס נישט און איך זעה נישט, און מ'דארף מ'דארף רעדן וועגן דעם קלאר, איך זעה נישט אז ס'זאל זיין די תורה, און מיט תורה מיין איך נישט ס'האט מיר פארציילט א איד, און גערעדט מיט עפעס א עלטערע איד א זקן א ניינציג יעריגע איד אזא סארט עלענד א קליין שטיקל בר דעת, און יענער האט עפעס אזוי אוועק געמאכט אזוי איז די סדר ווער ס'ווייסט ווער ס'געהערט צו א חסידות אדער א קהילה למשל ווייסט יא די קינדערלעך גלייבן זייער שטארק אין די רבי און די אינגעלייט איז דא די דרייסיג יעריגע א פראצענט וואס גלייבט אין דעם געווענליך ביי די זעכציג יעריגע זענען כמעט אלע קאלטע חסידים אין רוב פלעצער איז אזוי פארוואס ער געדענקט שוין די אלטע רבי ער ווייסט ווי אזוי ס'איז געווארן די רבי.

עלטערע מענטשן געווענטליך זענען נישט אזוי, האבן עפעס א געוויסע, מען קען עס אנקוקן אזוי ווי א, און עס איז אסאך טאקע, אזא קאלטערע בליק אויף זאכן, אה, יא, איך הער, ביסט מורא'דיג מסור, האסט דיך גענומען לערנען דף היומי, איך האב שוין גענומען זיבן מאל לערנען דף היומי, איך ווייס ווען וואו ס'קומט אן, יא, מ'האט א געוויסע, א געוויסע לייף, א געוויסע וויערינעס, יא, א געוויסע. מען קען עס רופן א געוויסע מעטשורטי, איך מיין ס'איז דאך אמת, די וועלט דער בחור האט נאך ווייסט נאר פון פרובירן לערנען דף יומי איינס מאל אדער צוויי מאל, ס'איז נישט געלונגען איינמאל די צווייטע מאל האט געלונגען, און דער עלטערער איד האט שוין געזען ביי זיך, שוין געזען ביי זיינע חברים, שוין אנגעהויבן פֿינף און דרײַסיק מאל, און יא איך זאג נישט ס'איז א גוט, אבער ער ווערט נישט אזוי פאר איינס נתפעל, ער גייט נישט ארויס פון די כלים אז ס'הייבט זיך אן א נייע מחזור יא. און יענער האט געזאגט אז מיין מיין חבר האט מיר געזאגט ער גערעדט מיט עפעס עלטערע איד איך געדענק נישט ווער פארוואס ס'איז געווען די פרטים פון די מעשה יענער יענער האט אים האט אים אזוי מוסר געזאגט אה דו ביסט א עלטערע איד ס'פאסט נישט וואלסט געמעגט רעדן מיט מער אמונה מיט מער מער בטחון מיט מער ערנסטקייט יענער האט געזאגט קום אהער דו ביסט נאך א יונגערמאן איך וועל זאגן דיר אז דו'סט זיין מיין גיל און מיין עידזש וועסטו דאנקען דער אייבערשטער אז דו גלייבסט נאך אין עשרת הדברות אקעי איך בין נאך איך שטיי נאך גאנץ גוט לפי ערך וואס וואס ס'קומט. יעצט איך וויל איך וויל דא זאגן אז דאס איז א אמת'דיגע בעיה, ס'איז א אמת'דיגע נקודה, און איך זעה אנדערע רעדן וועגן דעם, איך בין נישט דער ערשטער וואס האט אנגערירט כ'האב די נקודה, איך רעד זייער ערנסטע מענטשן. אבער וואס איז די תירוץ? קען דען זיין? קען דען זיין אז די תורה אז די איינציגסטע עצה איז צו בלייבן א פרישע יונגערמאן? ס'איז נישט קיין וועג.

אין אנדערע ווערטער, ס'איז אלץ זייער פיין און וואויל, מ'דארף זיין, די תורה דארף זיין רעלעווענט. אבער רעלעווענט, וואס מיינט רעלעווענט פאר א פאר א בחור, פאר א אינגערמאן, אז רעלעווענט מיינט וואס ס'קאכט אים אויף פאר שבת, וואס ס'קאכט אים אויף פאר יום טוב, וואס ס'געבט אים חיזוק קעגן די יצר הרע, און חיזוק התעוררות'ן און אזוי ווייטער, דאס איז רעלעווענט לפי די כלים, לפי די יכולת, לפי די דעת פון א פון א ישיבה בחור. אבער א באלעבאס, א עלטערע יונגערמאן, איינער וואס איז שוין אביסל אין די נעקסט סטעידזש אין לייף, איז דא עפעס וואס איז רעלעווענט פאר אים, און ס'איז נישט די אלע זאכן, ער לעבט אין די ריעל, כ'ווייס ריעל וועלט, ס'איז א פאני זאך צו זאגן, עס איז נאך זייער ריעל, איך מיין ווער האט מחליט געווען אז די אז די ביזנעס וועלט איז די ריעל ווארלד און די ישיבה וועלט איז נישט די ריעל ווארלד, ביידע זענען ריעל, לפי לפי יעדע איינעם ווי אין וועלכע וועלט ער וואוינט, איז דאס איז די ריעל ווארלד יא, אבער דארט איז דא. ס'דארף זיין. און ס'איז נישט דא ווייל ווייל רוב מחנכים רוב רעבעס זענען זענען זייער צוגעוואוינט צו רעדן מיט די בחורים און ס'איז טאקע שווער און מ'קען נישט מ'קען נישט אראפרעדן צו איינער א אינגערמאן בחור א אינגערמאן יא איז שוין מאכט שוין חתונה קינדער האט שוין גרויסע קינדער מ'קען נישט אראפרעדן צו אים מ'קען אים נישט זאגן מוסר אזויווי מ'קען זאגן צו א פרישע אינגערמאן מ'קען נישט. און די רעבעס זענען זייער צוגעוואוינט ער רעדט אראפ צו מענטשן און זיי הערן אים אויס זענען גערעכט זיי דארפן אויסהערן מ'דארף זיך מקבל זיין מ'דארף עס יא לכאורה ווען מ'איז אין דעם אין דעם גיל. עלטערע מענטש, ער האט זיך, ער זאגט קום הער, איך פיר א ביזנעס פון מיליאן דאלער, דו זאגסט מיר, ווער ביסטו מיר צו זאגן, איך מיין קאמאן, ס'מאכט נישט קיין סענס, יא? אין אנדערע ווערטער דארפסט מיך רעספעקטירן אלס אן עדאלט אז צו רעדן מיט מיר, אה דאס איז אבער פסיכאלאגיש, אבער מ'רעדן תורה'דיג, מ'רעדן פילאסאפיש טיפער, מ'דארף קענען. מען דארף קענען עפענען געוויסע שאלות וואס מען אפשר פאסט נישט צו עפענען מיט יונגערע מענטשן אדער רוב יונגערע מענטשן, מען דארף קענען זאגן געוויסע תשובות, מען דארף קענען, אין אנדערע ווערטער, די פרעימווארק פון וואס איז נוגע ווערט זייער אנדערש. זיין שאלה וואס ער פרעגט, נוגע מיינט איך נאר וואסערע שאלה דו פרעגסט, די שאלה וואס ער פרעגט די בחור איז וויאזוי איז מען מנצח די מלחמת היצר ווי אזוי קומט מען אין צייט צו שחרית סאיז א גוטע זאך א עלטערע אינגערמאן דאס איז נישט זיין בעיה ער דארף נאך אלץ קומען אין צייט צו שחרית אבער אויב אדער ער קומט יא אדער ער קומט נישט ביידע וועגן לא על זה אנו דנים נישט פון דעם נישט דאס איז די נסיון נישט דאס איז די שאלה נישט דאס איז די בעיה וואס ער האט וואס איז די בעיה וואס ער האט. געווארן און עטס עסט אים. א גאנץ אנדערע וועלט, ער זאגט אים ס'דא א וועלט, די וועלט איז אסאך מער קאמפליצירט, ס'איז נישט דא קיין גוטע מענטשן און קיין שלעכטע מענטשן, נישט אזוי גרינג ווען מ'מיינט אז מ'איז די גוטע מענטש, אסאך מאל, איך בין געווען א יונגערמאן, איך האב געמיינט איך בין דער גוטער, איך בין, דערווייל בין איך געווען דער שלעכטער, איך כאפ יעצט, ס'איז געווען א טיפשות, א קליינקעפיגקייט. ס'דא אסאך מער, אסאך מער קאמפליצירטע זאכן. אה. יעצט איז דא א נייע חכמה. ס'איז דא חכמות, ס'איז דא חכמות, און כ'וועל זאגן דירעקט, און ס'דא זאכן וואס מ'טאר זיי נישט ברענגען למעשה, יא, אונז לערנען אסאך מאל טיפע ענינים פון קבלה, פון פילאזאפיע, און מ'פרעגט, וואס וואס טוט מען מיט דעם למעשה? איך ווייס, אין חסידיש, אין חסידישע לענגווידזש איז גרינג צו זאגן, יא, מ'רעדט מדריגות פון. פון ידיעה מדריגות פון פון פון דעת אלקים געוויסע מדריגות מען זאגט אויב אזוי מעג מען דארף מען נישט לייגן תפילין למשל איך זאג יא אויב אזוי דארף מען נישט לייגן תפילין אבער די מדריגה די הלכה די די געדאנק איז נישט אויף למעשה די געדאנק איז אויף צו טראכטן נישט אויף צו טון אנדערע ווערטער איך מיין נישט אז עס איז נישט אויף למעשה אוודאי איז עס אויף למעשה אבער אויב דיין גאנצע למעשה איז יא לייגן תפילין נישט לייגן תפילין דאס איז א זייער א קליינע לעוועל פון למעשה, זייער א קליינע לעוועל פון די נפש פון די מענטש, אז מ'איז די נפש, די מענטש האט כח המעשה, האט כח הפילינג, ס'איז חג"ת נה"י, חג"ת, כ'ווייס ווי מ'זאגט עס אויף קבלה שפראך, נאכדעם איז דא חבד, חבד למעשה פון חבד איז צו טראכטן, למעשה פון חבד איז נישט צו טון, אוודאי די חבד האט א השתלשלות פון דעם ווערט פילינגס, פון דעם ווערט הלכה למעשה, פון דעם ווערט משפיע זיין אויף אנדערע מידת המלכות, די אלע זאכן געשען פון דעם. אבער ער אליינס, זיינע כלים, ער פרעגט נישט, די כלי החב"ד, און רוב מענטשן האבן קיין, דארפן, דארף עס קונה זיין, מ'דארף באקומען צו די מדריגה פון מעטשוריטי, ער וויל נישט גארנישט נאר פארשטיין, ווען ער פארשטייט איז ער רואיג, איז ער ינוח בשלום על משכבו, דעמאלטס איז ער רואיג, דעמאלטס, ער קען נישט שלאפן ווען ער פארשטייט נישט עפעס, דאס איז, אזוי ווי ביי א בחור'ל, די קליינע בחור וואס ער, זיין פראבלעם איז נישט פילאזאפיע, כמעט, כמעט, ס'דא זאכן וואס זענען ממש אין די גיל, יא, כ'זאג נישט, ס'דא, אמאל דא איינער וואס איז קלוג, אבער באופן כללי זיין פראבלעם איז וויאזוי, וויאזוי. איך זאג וויאזוי שטייט מען אויף צו שחרית אדער וויאזוי אנדערע זאכן וואס שטערט פאר בחורים. דאס איז זיין פראבלעם און וואטעווער תורה עסט אים זאגן, קענסט אים זאגן טיפע תורות ווילאנג ס'העלפט אים נישט אויפשטיין צו שחרית איז זיין תורה יוסלעס, ס'איז נישט קיין תורת חיים, ס'נישט קיין תורת עצות עצות תרי"ג עיטין, ס'נישט קיין עצה ס'איז עפעס א סתם. דאס איז וואס ער דארף און דאס וועט ער באקומען און וויפיל תורה מ'קען אים מעורר זיין מ'קען אים טרעפן א תורה וואס ענטפערט די שאלה דאס איז די תורה הלכה למעשה. אבער ווייל זיין גאנצע וועלט איז אויפשטיין צופרי פאר שחרית האט דאך נישט קיין ער האט דאך נישט קיין שוויגער צו דילן מיט, האט נישט קיין ביזנעס פארטנער צו דילן מיט, האט נישט קיין IRS צו דילן מיט, האט נישט קיין כ'ווייס וואס צו דילן מיט, ער דילט מיט די אויפשטיין צופרי, ס'איז גאנץ ס'איז גאנץ גרינג צו טרעפן די תורה, כ'מיין כ'זאג נישט אז ס'אזוי גרינג אבער דאס איז די תורה וואס ער דארף ווייל דאס איז למעשה, אז איינער איז אין א גרעסערע וועלט האט א גרעסערע נפש, זיין למעשה איז וויאזוי פארענטפער איך א ערנסטע שאלה, צו פארשטיין די תורה, צו פארשטיין אמונה, צו פארשטיין. די וועלט דאס איז זיין שאלה פאר אים אליינס און ווייל ער פירט זיך און זיין שאלה וויאזוי מאך איך ביזנעס אן זיין א גנב און ס'איז נישט קיין גרינגע זאך נישט זיין א גנב פארשטייט יעדער אבער ס'דא זאכן וואס זענען ווי מ'זאגט א גרעי עריע ס'נישט אפילו א גרעי עריע מ'דארף מ'דארף האבן א געוואלדיגע דעת צו בכלל כ'זאג נישט אז ס'איז גרעי מ'דארף האבן א געוואלדיגע דעת צו בכלל וויסן וויאזוי בין איך מחנך מיינע קינדער וויאזוי דיל איך מיט די מיט די מנהלים פון מיין אינגל'ס חדר דאס איז נישט קיין שאלה וואס די קדושת לוי אין די וועג וואס מ'לערנט אין ישיבה העלפט ס'העלפט בכלל נישט פאר דעם, אוודאי איז דא א וועג ווי ס'זאל העלפן, אבער איך האב נישט געהערט, איך דארף מודה ומתוודה זיין, אפשר בין איך דער טיפש, איך האב נישט געהערט אין אלע יארן וואס איך הער אויס אידן, טיפע און קלוגע אידן וואס רעדן הלכה למעשה, יא זיי זאגן תורות הלכה למעשה, איך האב נישט געהערט פון איינער פון זיי זאל זאגן עפעס א זאך וואס איך ווייס בכלל ווי איך ווען א מענטש האט א קאנפליקט מיט די מנהל פון חדר, און מצד אחד איז ער אחראי צו די חינוך פון די קינדער, מצד שני איז ער דארף זיין א מענטש דער מנהל אויכעט, איך האב נישט געהערט קיינער וואס זאל. אפילו איך זאג נישט ס'דא א גוטע וועג, אוודאי אין יעדע זאך איז דא א גוטע וועג און א שלעכטע וועג צו דילן מיט, און מען דארף טרעפן א וועג וויאזוי מען דילט מיט דעם, וואס איז די תירוץ? איך זאג נישט אז ס'איז נישט דא, איך זאג נישט אז מענטשן טראכטן נישט וועגן דעם און זאגן נישט וועגן דעם, אבער דאס איז א ערנסטע, ערנסטע זאך. און די תורה וואס איז הלכה למעשה, דאס איז נאר, איך זאג אלץ אזעלכע קליינע משלים, ווער ס'ווייסט אסאך בעסערע משלים. און די תורה וואס גייט ענטפערן דאס איז נישט קיין תורה פון מוסר. קען זאגן מוסר איז אלעמאל מכניע זיי זיך מקבל עול, אפשר איז קבלת עול די שלעכטע זאך דא, אפשר דארף זיך שטעלן קעגן אים, א טאטע איז טויזנט מאל מער אחראי פאר די חינוך פון זיינע קינדער ווי אלע מנהלים, מ'וועט דארפן אויב ס'העלפט אויב ס'איז א דבר, מ'דארף, כ'ווייס נישט, נישט קיין גרינגע זאך צו, נישט קיין גרינגע וועג ארויס, נישט קיין גרינגע תירוץ פאר דעם שאלה וואס איז די ריכטיגע זאך צו טון. יעצט דארף ער האבן אזא תורה וואס גייט אים געבן דעם דעת, מסתמא האט עס אפילו נישט קיין ממש הלכות, טו דאס און טו נישט דאס, גייט אים געבן א געוויסע סארט דעת, א געוויסע בליק אויף די וועלט, א געוויסע סארט בליק וועגן וואס ער דארף טון, מה חובתו בעולמו, וואס גייט אים קענען סאלוון די סארט פראבלעם. מען דארף רעדן וועגן דעם, מען דארף עפענען די סוגיות, מען דארף לערנען די תורה אין א וועג און עס פרעגן, עס איז הלכה למעשה, עס איז נישט הלכה למעשה, עס איז נישט. מען נעמט נעמט זיך נישט פון דעם צו זינגען לכה דודי געשמאק, פון דעם נעמט מען זיך אסאך וויכטיגערע זאכן ווי זינגען לכה דודי געשמאק, לכה דודי געשמאק איז גרינג, ווער ס'איז שוין מער ווי זיב ניינצן יאר אלט דארף עס קענען טון, און אויב ס'געלונגט נישט איז דאך פארט ער ווייטער, ס'איז נישט נישט דאס די בעיה. אדער א טיפע שאלה פון. און איך זאג פלעין צו פארשטיין די וועלט, פלעין צו פארשטיין הנהגת השם, פלעין צו א ערנסטע זאך, א מענטש פאדערט מען פון אים צו האבן דרך ארץ פאר גאט, און זעט מיך נישט אויס אז ער פירט זיך ער פירט זיך ריכטיג, און ס'איז א ריכטיגע שאלה, פאר א יונגל זאגט מען, מען דארף אים גלייבן, מען דארף זיך מכניע זיין, ער איז קלוגער פון דיך, אקעי, ער איז קלוגער פון א עלטערע מענטש אויכעט, גאט, נישט קיין שאלה, אבער אין א געוויסע זין, פון א עלטערע מענטש פאדערט זיך אז ער זאל נישט מסכים זיין צו זיין נכנע ווייל די אייבערשטער איז קלוגער פון דיר, אז זאגן אקעי יעצט בין איך גרייט איך זאל מיך מסביר אביסל, וועגן דעם האט מען געגעבן א תורה פאר דעם איז דאך דא סודות התורה פאר דעם איז דא העכערע חלקים פון תורה וואס זענען געמאכט נישט נאר צו המסקנא הלכה למעשה זאלסטו האבן אהבה ויראה, הלכה למעשה זאלסט פארשטיין. וועגן דעם בין איך אביסל קריטיקל פון די מהלך און אוודאי די אמת'דיגע ווייל דאס אמאל איז געוויס אז מען פרובירט צו זאגן אז מען דארף מאכן פון קבלה הלכה למעשה, מען דארף מאכן פון דאס הלכה למעשה, ווייל דאס געווענטליך ווען מען זאגט דאס מיינט מען די הלכה למעשה פון א חדר יונגל, פון א ישיבה בחור. און ס'איז גאנ, ס'איז גאנ, א גאנץ א קליינע הלכה למעשה. ס'איז דא א גאנצע עולם א, און ס'מאכט די מענטש זייער קליין, ס'מאכט גרויסע מענטשן זייער קליין, ווייל הלכה למעשה מיינט נאר דאס, ניין הלכה למעשה מיינט וואס טו איך ווען, ווען ס'איז, כ'האב געקויפט א סטאק און ס'איז געקראכט, און איך ווייס נישט צו איך זאל עס צוריק קויפן, צו איך זאל עס פארקויפן, צו וואס זאל איך טראכטן וועגן דעם, וויאזוי זאל איך פארשטיין דאס, דאס איז הלכה למעשה. אסאך מער הלכה למעשה, און ס'האט נישט קיין תירוץ, ס'איז מותר על פי הלכה, ס'איז על פי הלכה, נישט קיין הלכה, נישט קיין הנהגה שאלה, ס'איז א שאלה פון וויאזוי, וויאזוי מ'לעבט. אין אנדערע ווערטער, מען דארף זען אסאך א גרעסערע מענטש, און אז מען איז אסאך א גרעסערע מענטש, דאן דיין למעשה, דיין מציאות הנפש איז אסאך גרעסער, אסאך ברייטער פון איך בין זיך מתעורר, איך בין זיך מתגבר על היצר אין קליינע וועגן, דעמאלטס דארפסטו אסאך א גרעסערע און אסאך א ברייטערע תורה, און דאס איז די אמת'דיגע מקום, און פאר דעם, און עס איז וויכטיג, דא סודות התורה וואס מען טאר נישט לערנען פאר קינדער, דאס הייסט מען קען עס לערנען, עס איז נישט נוגע, ער גייט עס נישט פארשטיין, און עס איז נישט געמאכט, אפשר דארף מען פארמאכן די טיר און זאגן יעצט איז פאר די טאטעס, יעצט איז דארף זיין אזא שיעור, א שיעור עיון, נישט קיין שיעור, איך האף אז איך וויל מאכן אזוי דעם שיעור כאילו איך טראכט אז וואס איך טוה איז אביסל דעם שיעור, נישט קיין נישט קיין נישט ווייל ס'איז עפעס א פקפ, דא לאכט מען אויף די רבי און מ'וויל נישט די קינדער זאלן הערן, ווייל דא וויל מען לערנען די תורה אויף א סיריעס וועג וואס ס'איז נישט געמאכט, ס'איז נישט ס'גייט נישט אנקומען פון דעם א תשובה פאר קליינע יונגלעך וואס זאגט. זיי א גוט און זיי נישט שלעכט, גיב די קענדי פאר דיין חבר, שעיר, זיי א שיינע יונגל. ס'גייט, וואס ס'גייט זאגן איז, וואס א טאטע דארף וויסן, וואס א זיידע דארף וויסן, א מענטש מיט העכערע מח, מיט העכערע דעת. אקעי. סאו לאמיר לאמיר צוריק קומען צו דעם גאנצע זאך צום זוהר על הסדרה, ווייל דאס, כ'מיין אז פון דעם רעדט די זוהר. סאו, לאמיר צוריק גיין, אונז האבן דא א שאלה. דאס איז אלץ כעין הקדמה. מיר האבן דא א שאלה. וואס איז די פשט אז מ'שלאגט זיך מיט פרעה? עס איז דא די מוסר'דיגע פשט כאילו וואס אונז האבן גערעדט. אבער ס'איז דא אבער א ענין וואס ס'לערנט זיך אונז. און די ענין האט רבי יהודה געברענגט א פסוק. ס'הייסט מ'דארף פארשטיין און מ'דארף זיך לערנען אויב אונז ווילן זיין פון די יודעי השם, פון די עובדי השם וואס זענען עובדי השם בדרך מעטשור, עס איז דא א סארט עבודה וואס פאדערט זיך פון בחורים און פון אינגעלייטלעך, און ס'איז דא א סארט עבודה וואס פאדערט זיך פון מקובלים, פון בעלי דעת אמיתי, מענטשן וואס זענען שוין ארבעים לבינה, איך ווייס, אין א געוויסע לעוול. און באמת אויב מען טראכט אריין, איך וויל דאס ארויס, אויב מען טראכט אריין, די גאנצע איידיע פון תורה איז דאס, די גאנצע איידיע ווען מיר זאגן עס איז דא א חילוק בין ישראל לעמים, צו וויל זיין גוט און נישט שלעכט איז נישט קיין אידישע זאך, ס'איז א גוי'אישע זאך, ס'איז א אלוועלטליכע זאך, ס'איז א מענטשליכע זאך, מצות בני נח, יעדער בן נח דארף זיין א מענטש, דארף מכבד זיין זיין טאטע, דארף נישט זיין קיין נואף, נישט קיין רוצח, נישט קיין גנב, נישט קיין לא תענה ברעך עד שקר. נישט קיין מטה משפט, נישט קיין לוקח שוחד, אלע זאכן וואס עיקרי התורה, עיקרי עשרת הדברות, דאס זענען זאכן פאר גוים, און אוודאי איז דא שווערקייטן, עס איז נישט אזוי סימפל צו וויסן וועם איז וועם און איז וואס, לא תגנוב איז נישט אזא גרינגע מצוה צו מקיים זיין, עס איז דא א גאנצע חושן משפט וואס איז מפרש הלכות לא תגנוב בעצם, יא, נישט קיין פשוט'ע זאך, אקעי, אבער ס'איז אלץ דברים פשוטים בעצם, נישט פאר דעם אז אונז פרייען זיך, און רבי יהודה דערמאנט אז ס'איז דא א פסוק אשרי העם יודעי תרועה, טראכט פון דעם פסוק, קען רעדן באריכות דער דרוש פארוואס עס קומט דא אריין אבער אשרי העם יודעי תרועה וואויל איז דער פאלק וואס זיי קענען בלאזן ער פרעגט שוין די מדרש אין ראש השנה כידוע נו יודעי תרועה אונז זענען די איינציגסטע פאלק וואס קען בלאזן לאמיר שוין זאגן לאמיר שוין זאגן און די מדרש אפשר מיינט א פשוט'ערע לעוול לאמיר שוין זאגן תרועה וואס שטייט אין ספרים תרועה איז התעוררות תשובה דער רמב"ם זאגט אשרי העם יודעי תרועה, א גוי דארף נישט זיך אויפוועקן און תשובה טון, דער גוי דארף אויך, און ער קען אויך, און ער האט אויך, טשורטש בעלס וואס קלינגען, נאר די אידן האבן שופרות? קאם אן, ס'איז נישט קיין שופר פון א אייל, נאר א שופר פון א, וואס א נפקא מינה? ס'טוט דאך די זעלבע זאך. דער פשוט'ער מהלך, דאס וואס מיר זאגן אלעמאל א דרשה פאר תקיעת שופר, מ'זאגט רבותי, בלאזן די שופר איז נישט דער עיקר, ווי דער רמב"ם זאגט, אפשר ס'איז יא דער עיקר, מ'האט גערעדט באריכות, ס'איז, איך האב דא א רמז די עיקר עבודת הלב איז מ'זאל זיך מתעורר זיין לתשובה, אין אנדערע ווערטער דו מאכסט קלענער די מצות שופר מ'דארף פארשטיין די סארט על דרך המוסר על דרך העבודה מאכט אסאך קלענער די מצוות, אין אנדערע ווערטער ס'איז אזאך וואס א גוי קען אויך, איך זאג נישט אז ס'מאכט קלענער דערפאר זאל אונז תשובה טון אזוי ווי א גוי קען אויך, האבן גערעדט אבער פאר דעם דאס איז נישט קיין גאנצע אשרי העם דאס איז אשרי האיש נישט קיין אשרי העם. נאר אויב ס'דא אשרי העם יודעי תרועה, און ס'שטייט נישט תוקעי תרועה ווי די זוהר איז אלעמאל מדייק, ס'שטייט נישט תוקעי תרועה, ס'שטייט יודעי תרועה, ס'דא עפעס וואס מ'דארף וויסן, ס'דא עפעס וואס מ'דארף דא לערנען, און ס'דא א זאך וואס אונז לערנען וואס איז נישט פאר קליינע קינדער, וואס איז נישט פאר יעדע איינער, ס'דא א גאנצע זכות, ס'דא א גאנצע תורה, דאס איז אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו האט געגעבן די ידיעה, ס'דא זאכן וואס זענען טיפער פון ידיעה, און לאמיר עס מסביר זיין פארוואס, לאמיר עס, מ'קען רעדן אין די מצוה פון שופר, די זוהר גייט שפעטער רעדן אין די פרשה פון די מצוה פון לייגן דם על המשקוף והמזוזות, און האבן גערעדט וועגן דעם אין אנדערע קאנטעקסט. ס'איז נישט ריכטיג וואס דער רמב"ם זאגט, על פי זוהר איז זיכער נישט ריכטיג וואס דער רמב"ם זאגט, א שופר איז נאר א היכי תמצא צו מעורר זיין לתשובה. מעורר זיין לתשובה קען מען מיט א טשורטש בעל. דאס איז נישט אנדערש פון א שופר, אפשר טוט עס אויך, איך ווייס נישט. אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך. אז ס'דא א שופר דאס הייסט אויך א רמז, כ'ווייס נישט ווי דאס קומט אן צו די פיזישע שופר, אפשר נאך א שאלה, אבער ס'דא דא א שופר, ס'דא דא א זאך וואס מ'דארף קענען בלאזן, מ'דארף קענען די כוונת התקיעה, יא, מ'דארף קענען די כוונת התקיעה, די כוונת התקיעה איז נישט תשובה צו טוהן, ווער זאגט אז די כוונת התקיעה איז תשובה טוהן? זאל מיר מוחל זיין אבער ער האט נישט פארשטאנען, אויף דעם דארף מען תקיעות אויף תשובה צו טוהן? סעריעסלי? אוודאי איז עס אמת אז מ'דארף תשובה טוהן. נישט וועגן דעם דארף מען עס. נאר פארוואס? אסאך א בעסערע פשט, איך זאג דעם קלאר, אסאך א בעסערע פשט ווי ווי די זוהר טראכט, און איך ברענג דא ארויס אז ס'איז א מער מעטשור וועג פון טראכטן, איז זאגן אז ס'דא א שטן וואס איז מקטרג, נישט שטן איז די יצר הרע, אוודאי שטן אויך די יצר הרע, אבער נישט ס'דא א יצר הרע וואס דארף זיך מתגבר זיין, ס'דא א שטן, ס'דא כוחות אין די וועלט וואס זענען בעד, וואס זענען שלעכט, סטרא אחרא. קשיא, וויאזוי קען זיין סטרא אחרא, דער אייבערשטער מאכט אלעס? דאס איז א קינדערישע קשיא, און די זוהר פרעגט דא די קשיא, יא און ער זאגט די פסוק, אם יש עליו מלאך מליץ אחד, יא, דאס איז די פשט, אז די מער מיסטיש וועט מ'קען זאגן, איינער וועט זאגן תקיעת שופר, תקיעת שופר איז א גרויסע דוגמא פון אזא סארט מצוה, ווער זאגט די למשל שפעטער גייען אונז זעהן אז די זוהר טראכט די זעלבע וועגן די לייגן די דם על המשקוף, און פרעגט א פשוטע קשיא, די אייבערשטער ווייסט דאך אלעס, וואס דארף ער עס בלאזן שופר?

אז טאקע שיין שיין אלץ פיין און וואויל דער אייבערשטער ווייסט אלעס, טאקע אלץ פיין און וואויל סך הכל דארף מען תשובה טון דארף זיין א גוטער מענטש, אבער אסאך מאל דארף מען טון זאכן וואס זענען נישט דירעקט דאס, אדער וואס איז נישט, מען קען נישט גרינג ווייזן אז עס איז דירעקט דאס, און פאר דעם וועט מען זאגן כאילו די מער מיסטישע פשט וואס זאגט אז תקיעת שופר איז דא א שטן דארף מען מבלבל זיין, און ווען ער הערט די נויז ווערט ער צעמישט סאם האו, און דאס איז די ענין פון תקיעת שופר, דאס שטייט באמת אין די גמרא, איך זאג נישט, אין די גמרא שטייט נישט קיין מאל אז תקיעת שופר האט מיט תשובה, אויב די גמרא זאגט שוין א טעם אויף דעם טעם זאגט די גמרא אז ס'נישט, איז דאס דאס. וועט איינער זאגן נאר דאס איז נישט ראציאנאל, וואס דו רופסט ראציאנאל איז קליין קינדער פארשטייט נאר די מערסטע פשוט'סטע לעוועל פון אידישקייט, יא מ'דארף תשובה טון, ס'איז דא א גאט ער זעט אלעס מ'דארף תשובה טון, שכוח. אויף דעם דאס האב איך שוין געוואוסט אין כיתה ג', וועגן דעם רעדט ער, פאר דעם דארף מען מבוגר זיין זעכציג יאר אלט און וויסן אביסל די וועלט צו וויסן נאכאמאל דעם זאך, איך זאג נישט אויב יענער איז אפשר מ'האלט נאך ביי דעם כיתה ג', אבער נישט נישט מאכט נישט קיין סענס אז די גאנצע סיבה פארוואס מענטשן ווערן קלוגער און מער סאפיסטיקעיטעד און מער ברייטער איז כדי מ'זאל זיך בעצם די מיינד זאל בלייבן מצומצם, מ'זאל בלייבן מיט דעם מיט דעם מסורת, מיט דעם קלארקייט פון א קליין אינגל, קלאר דארף מען בלייבן, אבער נישט מיט אנסאפיסטיקעיטעד, נישט נאריש, צוויי אנדערע זאכן, קלאר און נאריש, יא. אבער, טא דען, קען מען דאס זאגן? ניין, מ'קען נישט זאגן, וואס וועט מען זאגן פאר די אינגל? אז דער אייבערשטער ווייסט נישט אלעס? ער דארף, שטייט אז ס'דא א מלאך, די מלאכים זענען זיי ממליץ זיין, כ'ווייס, ס'דא א בית דין של מעלה, ס'דא א סטרא אחרא, ס'דא א שטן וואס קומט מקטרג זיין, מ'קען דאס זאגן פאר א. פאר א קליינע אינגל וועט זאגן אז עס איז דא צוויי געטער וואס גייט דא פאר, ניין מען קען נישט. מען דארף זאגן קלאר דאס איז אזוי זאגט רבי יודא, רבי חייא האט געפרעגט פאר רבי יודא די קשיא, דו זאגסט אז ביי בלאזן שופר וועט ניצול זיין א מענטש פון די מקטריגים, ער פרעגט נו דער מלאך טוב כאילו וועט מליץ יושר זיין, א פסוק אם יש עליו פסוק אין איוב אם יש עליו מלאך מליץ אחד להגיד לאדם ישרו, פרעגט רבי חייא א מען דארף א מלאך? דער אייבערשטער ווייסט דאך אלעס, ער פארדארסט נאר אפילו פסוקים, אזוי ווי דו האסט א פסוק פון א מלאך, דא אויך א פסוק וואס שטייט אז דער אייבערשטער היט אליינס, דער אייבערשטער העלפט אליינס, דער אייבערשטער זעט אליינס, פארוואס דארף מען א מלאך? רבי יודא זאגט יא ביסט גערעכט, אבער ער ברענגט א ראיה פון די פסוק פון איוב, ער זאגט זאלסט וויסן אז ס'איז דא די אלע זאכן, וכל אלין די אלע זאכן זענען אורחין טמירין קמי קודשא בריך, דאס זענען באהאלטענע וועגן פון אייבערשטער, ולית לך ולית לן למיהך בת, אונז קען נישט גיין נאך זיי, מענטשן אינן רשאין, און לדקדקא בתרייהו אבער ווער יא? בר אינון זכאין קשוט, זכאין דקשוט, צדיקי אמת, דידעין ברזין דאורייתא, זיי גייען בדרך החכמה, זיי קענען וויסן די סודות התורה, אין אנדערע ווערטער, זייער פאני, וואס א מין קשיא און א תירוץ איז דאס, יעצט בין איך מסביר וואס איך זאג, עס זענען דא זאכן וואס מען טאר נישט נאכפרעגן, אין אנדערע ווערטער, אויב דו ווילסט מיך פרעגן אין די קינדערישע לעוועל, דו ביסט א יונגל, דו פארשטייסט נישט, די אייבערשטער פירט אלעס, ער פירט נישט אלעס. די תירוץ איז ער פירט אלעס אוודאי, אה ס'שטייט אז ס'דא א מלאך, אה ס'העכערע זאכן אונז פארשטייען נישט, אונז פארשטייען נישט דרכי השם, פרעג נישט קיין קשיות און שוין. אויב דו ביסט פון די זכאין דקשוט, דאס צדיקי אמת, וואס מיינט צדיקי אמת ביי די וועי? אה דער זוהר האט אויסגעטראכט די ווארט זכאין דקשוט, יא עס איז דא צדיקי שקר, זכאין דשקרא, צדיקי אמת, צדיקי שקר זענען אזעלכע בחורים,

די צדיקי אמת, זיי ווייסן אז עס איז דא א וועג פון עבודת השם, אוודאי איז עבודת השם אבער מיט כוונת התקיעות כאילו איז עס טאקע צו דוחה זיין די שטן, עס איז נישט צו תשובה צו טון, דלא כ אסאך חסידישע ספרים איך קען נישט איך קען נישט טון, אוודאי דארף מען אויך תשובה טון אבער דאס איז די כוונה.

זעט ער אזוי אויס? אייבערשטער מאכט אלעס דירעקט, לאמיר פרעגן און מאכן קלארער די שאלה, די אייבערשטער מאכט אלעס דירעקט? יעדע מאל וואס עס געשעט א אומגליק, יעדע מאל וואס עס געשעט א א כ'ווייס א חורבן, איז די אייבערשטער מאכט די חורבן פלעין, די אייבערשטער האט זיך אויפגעשטאנען און געמאכט א חורבן, אזוי ארבעט די וועלט? דאזענט עקשעלי ווארק דעט וועי, כ'האב נייעס פאר ענק, ס'ארבעט נישט עקשעלי אזוי, און ווער ס'איז אביסל גרויס, דארף נישט דער זוהר זאל אונז פארציילן אז ס'דא מלאכים, דארף נישט דער זוהר זאל פארציילן די אייבערשטער נישט אלעס דירעקט אז ס'דא כוחות הרע, וואס די פלעין האבן ליב צו טון שלעכטס, ס'דא אזא מציאות, עגעין, די אלטימעטלי איז די אייבערשטער איז נישט אונזער עסק יעצט, און פאר קינדער קען מען נישט סובל זיין די די קאמפלעצירטקייט, אבער ס'איז א פאקט, גיי ארום אין די וועלט, וועסטו זעהן אז ס'דא זאכן, ס'דא מענטשן, קודם כל א גרויסע סוד, נישט יעדער איינער ווייסט, ס'דא מענטשן וואס זייער דזשאב איז צו זיין שלעכט, זייער דזשאב, זיי האבן בוחר געווען, כ'ווייס וואס, אבער זיי זענען רשעים, ס'דא אזא זאך. און קינדער קענען נישט סובל זיין דאס. נישט נאר קינדער נאר די צדיקים תמימים וואס זייער צדקות איז זעכצן יאר אלט, זיי ווייסן נישט פון דעם אז ס'דא רשעים. פאר דעם ווערן זיי גאנצע צייט אריינגענארט אין אלע מיני, ווייל ס'איז זייער שווער צו פאר א מענטש וואס איז בעיסיקלי א גוטע מענטש, בעיסיקלי א תמימות'דיגע מענטש צו כאפן אז ס'איז דא סטרא אחרא. ס'איז דא א אנדערע מענטש וואס זיין דזשאב איז נישט, ער איז זיך טועה, כ'מיין, עגעין. אין אנדערע לעוועלס, זיין דזשאב איז נישט אז ער איז זיך טועה און פשוט, ער איז א כח הרע, ער וויל שלעכטס, ער וויל נאר פאר זיך, איך האב מגדיר געווען אפאר וואכן צוריק וואס מיינט ער איז א כח הרע, ער איז א שטיק שלעכטס, פון אים אים דארף מען אויסנארן, מען דארף מאכן א שעיר לעזאזל, אזוי האט מען געלערנט דאס ענין פון שעיר לעזאזל, זייער שווער על פי פשט, מען געבט א קרבן פאר די עבודה זרה, די גאנצע פרשה בעצם רעדט וועגן דעם, ניין. אבער וואס אבער מיר יא מען דארף דעם מענטש און דעם מיט דעם דילט מען נישט גלייך יא מען קושט עס פאטל ס'איז דא וועגן צו דילן מיט אים אבער מען דארף וויסן קודם וואס זיין מציאות איז מען דארף זיך נישט נארן ווייל אין קליין חדר זאגט מען אז חס ושלום מען זאל נישט גלייבן אין עפעס וואס איז נישט גאט און קיינער גלייבט נישט אין גאט וואס איז נישט גאט און זענען כשר וישר מבחינת חדר יונגלעך. אבער די וועלט איז דא טיפערע זאכן, דא סודות התורה, די סודות התורה איז נישט קיין סתירה מיט די פשוטע פשט, אבער זענען אסאך טיפער, ס'דא נאך א גאנצע לעוול וואס כאילו, ס'דא א וועג פון רעדן וואס מ'רעדט אזוי און אזוי רעדט אזוי, אונז דארף מען זיך נישט אזוי זארגן, און ס'דא א סטרא אחרא, און I have news for you, ס'דא אסאך אסאך ראציאנאלישע חברים וואס גלייבן נישט אין סטרא אחרא ווייל די אייבערשטער מאכט אלעס, קום אהער, ס'איז אסאך מער ראציאנאל צו גלייבן אין סטרא אחרא ווי צו גלייבן אין דער אייבערשטער, כ'מיין קאם אן, די וועלט איז פול פון כוחות וואס זענען געסטירט, נאר ס'דא וואס זענען סתם בלינד, עפעס א שטורעם ווינט, עפעס א. עפעס א ערטקוועיק עפעס א צונאמי איז סתם א כח החורבן א כח הכאוס יא כאוס הייסט סטרא אחרא חוסר סדר עס איז דא זאכן וואס זענען ממש דירעקט שלעכט עט ליסט מענטשן אפשר נישט נאר מענטשן זעט אויס ממש געמאכט דיך צו רודף'ן דאס איז די פוינט פון עס פרעגט פארוואס יעדע זאך איך מיין דא מיט מענטשן מיט געוויסע זאכן פארוואס טוט יענער אזוי פארוואס וואס האט ער פון דעם ער פרובירט צו טראכטן סברות האלא עס איז נישט דא קיין סברה. די סברה איז די יצר הרע, עס הייסט די סטרא אחרא, ער טוט דאס ווייל ער וויל דיך שטערן, דעטס די ענטפער, נישט ווייל ער האט א טעות, איך זאג נישט אז נישט אלעמאל, איך זאג נישט אז דאס איז די וועג צו דילן, מען דארף אריינגיין, איך רעד דאך דא פון עדאלטס, נישט יעדע זאך וואס איך זאג דארף איך מסייג זיין גלייך, אבער דאס איז די תירוץ, ער איז סטרא אחרא, וואס טוט מען מיט סטרא אחרא, אה, יעצט הייבט זיך אן די תורה, אשרי העם יודעי תרועה, דער אייבערשטער, דאס וואס אונז זענען אידן, וואס אונז זענען קלוגער פון סתם א פשוט'ער גוי, וואס דינט דער אייבערשטער. יא, עס מיינט אז אונז האבן וועגן צו דילן מיט די סארט פראבלעמען אויך, דאס איז פארדעם איז דא א תורה, צו וויסן וויאזוי צו דילן מיט די מיט די סטרא אחרא וואס עקזיסטירט, און אוודאי דער אין סוף איז די אויבערשטער שטארקער דער אייבערשטער איז שטערקער איז שטערקער פון דעם, איך גיי נישט אריין אין דאס, אבער עס איז א פאקט, ס'איז דא סטרא אחרא, ס'איז דא כוחות הרע, כוחות הכאוס, כוחות החורבן, און מ'דארף וויסן וויאזוי צו דילן מיט זיי. אין מצרים פארדעם גייט צוריק וואס ס'דא אזויפיל משה רבינו איז אזויפיל מאריך צו רעדן מיט פרעה ווייל מ'קען נישט די אייבערשטער איז שטערקער אבער די וועלט ארבעט נישט אז די אייבערשטער איז שטערקער און ער מאכט בטל די וועלט די אייבערשטער קען דאס טון טעארעטיש ער קען מאכן בטל די וועלט און ס'זאל זיין נאר גאט ווייל ונשגב השם לבדו ביום ההוא ס'איז א פיינע ווארט אבער דאס איז נישט די עקטשועל וועלט און אויב מ'איז א זיין א אדאלט מיינט צו דערקענען די עקטשועל וועלט און צו קענען וואס איז קענען הנהגת השם דארף מען קענען די הנהגת השם אין די עקטשועל וועלט וואס עקזיסט נישט דאס וואס וואלט געקענט עקזיסטן קיינער איז נישט מחולק אז די אייבערשטער וואלט געקענט טוהן וואס ער וויל מיום ולעתיד, אבער פאקטיש טוט ער נישט, דאס הייסט טבע, דאס הייסט אלע הנהגות, לערנט קבלה וועגן הנהגת השם, וועגן ספירות, וועגן מידות, דאס זענען מידות קביעות, ס'איז נישט מידות ברצון השם, אלעס ברצון און שוין, ס'איז נישטא קיין הנהגות, ס'איז יא דא הנהגות, וויאזוי ווייס איך אז ס'איז דא הנהגות? ס'שטימט נישט מיט פשוט'ע אמונה, איך ווייס עס ווייל איך וואוין אויפן עולם הזה, איך וואוין נישט אין לה לה לענד פון אמונה פשוטה. איך וואוין אין עולם הזה, אין די עולם הזה זענען דא הנהגות, ס'דא הנהגות פון מידה כנגד מידה, ס'דא הנהגות פון שכר ועונש, ס'דא הנהגות פון אנטי שכר ועונש, ס'דא הנהגות פון פון פלעין חורבן, זעהסט דאך אז ס'דא צדיק ורע לו, און אז זיי זאגן ס'דא צדיק ורע לו ווייל די סטרא אחרא האט עס מקטרג געווען, וואס א מין תירוץ איז דאס? ס'פארענטפערט די קשיא, די לינגא לעוועל קשיא ניין, אבער ס'איז מתאר די וועלט ריכטיגער, ס'איז א בעסערע דעסקריפשאן פון די וועלט, אין די וועלט זענען דא זאכן וואס דווקא ווען דו ביסט א צדיק רודפ'ט ער דיך, אזוי איז דא ס'איז דא אזא טבע, וויאזוי ווייס איך? איך קען דעם מענטש, איך קען דיך זאגן זיין פאון נאמבער, איך האב, וואס זאגסט אז ס'איז נישט רעכט, איך האב אמונה, וועסטו זעהן. אז זיי נישט קיין נאר, גלייב נישט זיינע שקרים וואס ער זאגט, הער אויס, וועסטו זען, אז קוק אים נאך וויאזוי ער פירט זיך, וועסטו זען, דאס איז וואס ס'איז. וואס טוט מען מיט אזא מענטש, אשרי העם יודעי תרועה, אשרי די מענטשן, וואס זיי ווייסן אז ס'דא צדיקים חכמים, און דאס איז די אמת, אז א מענטש אזוי ווי משה רבינו, און די זוהר זאגט, אפילו משה רבינו האט מורא געהאט, אפילו משה רבינו האט מורא געהאט, רבי שמעון בר יוחאי זאגט דא אין פרשת בראשית, און איך גיי ענדיגן דא, שוין פינף און פערציג מינוט, זאגט אין פרשת בראשית צוויי מאל וואס עס שטייט ויברא, זייער אינטערעסאנט, דער רמב"ן האט עס באמערקט. צוויי מאל דא בראשית ברא אלהים יש מאין וואס די אייבערשטער האט געמאכט אלעס, זייער פיין. א בריאה איז א שטארקע לשון, דער רמב"ן זאגט מיינט יש מאין, איך וואלט געמאכט א לשון דגדלות, א גרויסע שטארקע זאך. שטייט נאך איין ויברא דא אין פרשת בראשית, ויברא אלהים את התנינים הגדולים. זאגט ר' שמעון בר יוחאי, יעדער איינער ווייסט מעשה בראשית, אלע חברים ווייסן אפילו די סוד פון מעשה בראשית, ווי די אייבערשטער האט געמאכט אלעס, די סדר פון אלע הנהגות וואס זענען דא, אבער קיינער ווייסט נישט אז ס'איז דא נאך א מעשה בראשית, ס'איז דא ויברא אלהים את התנינים הגדולים. תנינים הגדולים ברענגט ער מדרשים און מפרשים אז ס'מיינט סטרא אחרא כוחות הרע. ווייל פרעה האט געהייסן התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו וואס היסטאריש איז געווען די סימבאל פון די פרעה איז געווען א גרויסן קראקעדייל א תנין. דאס איז א כח הרע. ס'איז דא צען תנינים אזעלכע אזוי ווי ס'איז דא צען ספירות דקדושה ס'איז דא צען הנהגות ס'איז דא א גאנצן מערכת הנהגה פון סטרא אחרא פון פלעין רע. פיור איוויל. און משה רבינו ווען מ'מאכט בא אל פרעה, דאס הייסט די גאנצן, און באופן כללי, ס'דא אזא פסוק שטייט פאר דעם שוין בא אל פרעה, די גאנצע זאך וואס משה רבינו רעדט מיט פרעה, פשט אז משה רבינו לערנט גוט אפ די כח הרע, דאס איז די זאך פון משה, משה רבינו איז נישט געווען קיין צדיק'ל וואס איז געבליבן אין ישיבה, משה רבינו איז געווען א מענטש וואס האט פארשטאנען גוט די כח הרע, און געוואוסט ווי אזוי עס צו מנצח זיין, מנצח זיין מיינט מיינט נישט השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אפילו דעיס מיינט נישט כפשוטו, איך קען זאגן נעקסטע וואך א שיעור וועגן דעם, ס'דא א גאנצע מ א, יעדער ווייסט די זוהר וועגן דעם, ס'דא. דרכים עמוקים, וואס עס זעהן אפילו נישט אויס, דער ראפשיצער רב האט געזאגט אז ביז ביז ער איז געשטארבן האט די סטרא אחרא געמיינט אז ער איז זיינס, יא, דאס איז א גוטע דוגמא, ס'דא דרכים עמוקים וואס זעהן נישט אויס פרום, זיי זענען נישט פרום און זיי זעהן נישט אויס גוט אין די לעוועל פון ישיבה בחורים, זיי זעהן אויס, מ'וועט זאגן אז עס איז עבודה זרה, עס אלל איז, עס זעהט אויס ווי עבודה זרה, מ'וועט זאגן אז עס איז אפיקורסות, מ'וועט זאגן אז עס איז אויבער חכמה, מ'וועט זאגן אסאך זאכן, אבער דאס איז די וועג וויאזוי א בשר ודם וואס איז א גדול, א אדם גדול, אזוי ווי משה רבינו, העלט מיר א צייכן, די גאנצע בא אל פרעה איז נישט אזוי סימפל, די גאנצע מכות, עס איז געווען א, מ'האט אריינגעלייגט אסאך. קאמפליצירטע שאלות, קאמפליצירטע זאכן, און דאס איז וואס אונז דארפן לערנען, איך זאג נאך אלץ די הקדמה אז מען דארף לערנען אזוי, אבער עס איז דא א וועג פון לערנען וואס, נישט גענוג צו זאגן אלעס איז אלעס איז באשערט, מען דארף לערנען ווי אזוי די וועלט ארבעט עקטשועלי, ווי אזוי, דאס איז די מצוות, דאס איז מצוות, דאס איז אשרי העם יודעי תרועה, אז איינער קען לערנען אזוי, יהי רצון אז אונז זאלן. האבן א זכיה פון לערנען אזוי, און אם ירצה השם איך האב געהאט אינזין געהאט א מהלך צו זאגן מיט דעם, אם ירצה השם מען זאל לערנען צו דא צו אין אנדערע שיעורים, וויאזוי מען פארשטייט די סתירה, ס'דא א סתירה דא וואס מען דארף פארשטיין און מען קען עס פשוט פארשטיין, אם ירצה השם.